בעזרת השם יתברך מסכת בבא קמא דף לו, מיר הייבן אן דף לו עמוד א' די צווייטע שורה פון אויבן ביי די צוויי פינטלעך, היו שניהם של איש אחד שניהם חייבים, איז אזוי, מיר האבן געזען די משנה, היו שניים רודפין אחר אחד, זה אומר שורך הזיק וזה אומר שורך הזיק, שניהם פטורים, פשט האבן ראובן און שמעון'ס אקס זענען נאכגעלאפן לוי'ס אקס און איינע פון די צוויי אקסן האבן מזיק געווען, איז ביידע זענען פטור, סיי ראובן סיי שמעון, ווייל ראובן קען זאגן שמעונ'ס אקס האט מזיק געווען, און שמעון קען זאגן ראובן'ס אקס האט מזיק געווען. אבער האט די משנה געזאגט, אם היו שניהם של איש אחד, שניהם חייבים, פשט, טאמער ראובן האט געהאט צוויי אקסן, און ביידע אקסן זענען נאכגעלאפן שמעונ'ס אקס, און מען ווייסט טאקע נישט וועלכע אקס האט מזיק געווען, איז דא דארף אוודאי ראובן באצאלן ווייל ממה נפשך איינע פון זיינע אקסן האבן מזיק געווען, אבער וואס? ס'איז א אינטערעסאנטע לשון דא אין די משנה, די משנה זאגט שניהם חייבים, וואס טייטש שניהם חייבים? וואלט געדארפט זיין אז ער איז חייב, ראובן דארף באצאלן. נאר וואס דען, פארשטייט די גמרא אז שניהם חייבים מיינט אז דער שמעון קען נעמען וועלכע אקס פון ראובן זאל נאר נישט זיין, פשט ביידע אקסן זענען משועבד צו שמעון, און ממילא טאמער איין אקס איז פארלוירן געווארן, קען שמעון נעמען די צווייטע, אזוי פארשטייט די גמרא דאס מיינט שניהם חייבים. אבער אויף דעם פרעגט די גמרא, אמר ליה רבא מפרזקיה לרב אשי, שמע מינה שוורים תמים שהזיקו רצה מזה גובה ורצה מזה גובה, פשט לכאורה זעהט מען דא אז דער שמעון קען נעמען וועלכע אקס ער וויל, איי מען רעדט דאך דא לכאורה פון א שור תם, און א שור תם צאלט מגופו, און אז מען ווייסט נישט וועלכע אקס האט מזיק געווען, וויאזוי קען שמעון נעמען וועלכע אקס ער וויל, נאר דער אקס האט געמאכט די היזק, דער אקס איז משעובד צום חוב די אנדערע נישט. און וואס איז פשט? נאר וואס דען, זאגט רב אשי, הכא במאי עסקינן במועדין, מוז מען טאקע זאגן אז די משנה רעדט נישט פון א שור תם, די משנה רעדט ביי מועדין, ביידע אקסן זענען מועדין, און ממילא היות וואס ס'איז א שור מועד און א שור מועד צאלט מן העליה, איז טאקע נישט קיין חילוק וועלכע אקס שמעון נעמט. ווייל ראובן דארף צאלן אויפן גאנצן היזק. איי פרעגט די גמרא, אי במועדין, טאמער דו זעצט איין אונזער משנה ביי שור המועד איז אימא סיפא, שטימט נישט די דריטע ציור פון די משנה ווייל ביי די דריטע ציור האמיר געזען, היה אחד גדול ואחד קטן, הניזק אומר גדול הזיק, והמזיק אומר לא כי אלא קטן הזיק, המוציא מחבירו עליו הראיה. אי במועדין, מאי נפקא ליה מינה, סוף סוף, דמי תורא מעליא בעי לשלומי, פשט די דריטע ציור פון די משנה, האמיר געזען דארט ווי ראובן האט צוויי אקסן, א גרויסע מיט א קליינע, און איינער פון די צוויי האט מזיק געווען שמעון'ס אקס, שמעון זאגט, די גרויסע האט מזיק געווען, ראובן זאגט די קליינע האט מזיק געווען, האט די משנה געזאגט המוציא מחברו עליו הראיה, איי פארוואס? טאמער מ'רעדט דא פון א שור המועד, איז וואס א חילוק וועלכע אקס האט מזיק געווען, ראובן דארף צאלן פארן גאנצן היזק, וואס איז א נפקא מינה וועלכע אקס האט עס געטון איז לכאורה זעהט מען אז די משנה רעדט פון א תם נישט פון א מועד, אמר ליה. ענטפערט רב אשי ניין, סיפא בתמין ורישא במועדין, ס'איז נישט קיין סתירה, די סיפא רעדט זיך טאקע ביי תמין, אבער די רישא, די צווייטע ציור פון די משנה רעדט זיך ביי מועדין, פרעגט אבער די גמרא, אמר ליה רב אחא סבא לרב אשי, אי במועדין חייבים? חייב גברא מיבעי ליה, ותו מאי שניהם, פשט אויב די משנה רעדט טאקע פון מועדין, שטימט נישט דאס וואס שטייט אין משנה שניהם חייבים, פשט קודם כל ס'וואלט נישט געדארפט שטיין שניהם חייבים, ס'וואלט געדארפט שטיין חייב, ראובן דארף באצאלן, נישט ביידע אקסן זענען מחויב צו באצאלן, חוץ דעם וואס דאס שניהם סטײַטש, בײדע? װאָס האָט עס מיט די בײדע אָקסן? ס'איז אַ נפֿקא מינה, צי ס'איז דאָ צװײ אָקסן, צי אײן אָקס, צי בײדע זענען געשטאָרבן, צי בײדע זענען פֿאַרלױרן געװאָרן? ראובֿן דאַרף צאָלן אױפֿן היזק. אלא נאַר, זאָגט טאַקע די גמרא, לעולם בתמין. אַװדאי רעדט זיך די צװײטע ציור פֿון די משנה, בתמין. אַי, װאָס מײנט דאָס, שניהם חײבֿין? לכאורה, אױב שניהם חײבֿין מײנט, אַז שמעון קען נעמען װעלכע אָקס ער װיל, שטימט דאָך עס נישט, װײַל מע װײסט דאָך, אַז מע צאָלט מגופֿו, מגופו, דארף מען וויסן וועלכע אקס האט מזיק געווען. נאר וואס דען, זאגט טאקע די גמרא, האסט נישט פארשטאנען וואס מיינט שניהם חייבים. שניהם חייבים מיינט נישט אז שמעון קען נעמען וועלכע אקס ער וויל, נאר פארקערט גאר, שניהם חייבים מיינט אז שניהם, נאר טאמער ביידע אקסן זענען דארט, נאר דעמאלטס קריגט שמעון געצאלט, אבער טאמער איינע פון די אקסן זענען פארלוירן געווארן, איז טאקע דארף ראובן נישט באצאלן, ווייל מען ווייסט דאך נישט וועלכע אקס האט מזיק געווען און קען זיין די אקס וואס האט מזיק געווען איז פארלוירן געווארן. לייגט די גמרא צו ורבי עקיבא היא אז די משנה גייט אוודאי כשיטת רבי עקיבא דאמר שותפין נינהו וטעמא דאיתנהו לתרוייהו דלא מצי מדחי ליה אבל ליתנהו לתרוייהו מצי אמר ליה זיל אייתי ראיה דהאי תורא אזקך ואשלם לך פשט די משנה גייט כשיטת רבי עקיבא וואס רבי עקיבא האלט אז ברגע וואס ס'געשענט א היזק קריגט די ניזק א שותפות אין די שאר המזיק איז פארדעם זאגט די משנה אז שניהם חייבים נאר טאמער ביידע אקסן זענען דארט נאר דעמאלטס דארף ראובן צאלן פאר שמעון ממה נפשך, אבער טאמער איינער פון די אקסן פעלן, קען ראובן זאגן פאר שמעון, אז דו ברענג מיר א ראיה אז די אקס וואס איז דא וואס פעלט נישט, דאס איז די אקס וואס האט דיך מזיק געווען, דעמאלטס וועל איך דיר באצאלן, אויב נישט, דארף איך דיר נישט באצאלן, אבער דאס שטימט ווייטער נאר כשיטת רבי עקיבא, ווייל לויט רבי ישמעאל, וואס רבי ישמעאל האלט אז ביי א שור תם דאס אז מען צאלט מגופו איז נישט פשט אז די ניזק האט דא א שותפות, נאר ווי מען האט געזען רבי ישמעאל האלט אז בעצם איז עס סתם א חוב וואס ליגט אויפן בעלעבאס, נאר טעכניש איז די אקס משועבד איז לויט רבי ישמעאל אפילו ביידע אקסן וועלן פארלוירן ווערן איז אוואדע וועט ראובן נאך אלץ דארפן באצאלן ווייל ס'איז א געהעריגע חוב וואס ער דארף באצאלן טאקע די שעבוד איז געווען אויף די אקס אבער ס'נישט קיין חילוק צו די אקס איז דא צו נישט אבער היות וואס מ'זעצט איין די משנה כשיטת רבי עקיבא וואס לויט רבי עקיבא צאלט מען באמת מגופו די ניזק האט טאקע א שותפות דא פארדעם זאגט די משנה שניהם חייבים נאר טאמער ביידע אקסן זענען דא דארף ראובן באצאלן טאמער איינס פון זיי פעלט קען ראובן זאגן אז המוציא מחבירו עליו הראיה ברענג א ראיה אז די אקס וואס איז געבליבן דא ער איז די אקס האט מזיק געווען נאר דעמאלטס העב איך דיר באצאלן הדרן עלך המניח הדרן עלך המניח הדרן עלך המניח זאגט די הייליגע משנה ווייטער א נייע פרק זאגט די משנה שור שנגח ארבעה וחמישה שוורים זה אחר זה אן אקס האט מזיק געווען פיר אדער פינף אנדערע אקסן איינס נאכן צווייטן און דא רעדט מען פון א שור תם יעצט איי ווי קען זיין א שור תם וואס האט מזיק געווען מער ווי דריי מאל ביי די דריטע מאל ווערט ער דאך א מועד איז ווי רש"י איז מסביר אז דא רעדט זיך דייקא ביי א ציור וואס איז נישט געווארן א מועד, ווי איז שייך איז נישט געווארן א מועד? שייך איז נישט געווארן א מועד איז לאמיר זאגן די אקס האט מזיק געווען איין מאל, שפעטער איז אריבער אפאר אקסן, די אקס האט גארנישט געטון, שפעטער האט ער מזיק געווען א צווייטע מאל, שפעטער איז אריבער נאך אפאר אקסן ער האט ווייטער גארנישט געטון, און נישט אויף א סדר, נישט פשט, ער האט געזען א אקס ער האט מזיק געווען, ער האט נישט געזען א אקס ער האט נישט מזיק געווען, די דריטע מאל מזיק געווען די פערדע מאל נישט מזיק געווען ווייל דעמאלטס ווערט ער ווייטער א מועד, דאס ווערט גערופן א מועד לסירוגין, נאר באמת ס'איז געווען אן א סדר, פשט ער האט מזיק געווען איין אקס, שפעטער איז אריבער א אקס צוויי ער האט נישט מזיק געווען שפעטער די דריטע האט ער יא מזיק געווען שפעטער איז אריבער נאך אפאר אקסן צוויי דריי פיר ער האט נישט מזיק געווען און נאכדעם נאכאמאל מזיק געווען על כל פנים ער האט מזיק געווען פיר אדער פינף מאל אן דעם וואס ער זאל ווערן א מועד ס'איז דא אזא ציור שוין יעצט לאמיר געבן דא נעמען פאר די מענטשן לאמיר זאגן אז די מזיק הייסט משה און די ניזוקים פשט די מענטשן זענען ניזוק געווארן איז פינף מענטשן ראובן שמעון לוי יהודה און יששכר, יעצט לאמיר אויך זאגן אז אלע זייערע אקסן איז ווערט געווען צוויי הונדערט, שוין, איז דא דא א גרויסע היזק פון טויזנט זוז, ווייל ראובן שמעון לוי יהודה אלע זייערע אקסן זענען געשטארבן ס'איז גארנישט ווערט געווען, איז פשט דער משה'ס אקס האט געמאכט דא א היזק פון טויזנט זוז, יעצט א שור תם ווייסט מען, צאלט מגופו. איז פשט משה'ס אקס איז אויך לאמיר זאגן ווערט צוויי הונדערט איז קען נישט זיין אז משה זאל צאלן מער ווי צוויי הונדערט די שאלה איז ווער קריגט דא די געלט ס'איז דאך דא דא פינף הזיקות איז ווער קריגט די געלט זאגט די משנה ישלם לאחרון שבהם די ערשטע זאך צאלט מען די לעצטע די לעצטע היזק דאס איז יששכר יששכר קריגט די ערשטע געצאלט ער האט געהאט היזק פון צוויי הונדערט חצי נזק און נעמט א הונדערט ואם יש בו מותר טאמער איז דא איבעריגע געלט אזוי פארשטייט די גמרא אין די הוה אמינא באלד וועט מען זען א צווייטע פשט אבער אזוי לערנט מען יעצט אז אם יש בו מותר טייטש ס'איז דא איבעריגע געלט דהיינו משה'ס אקס איז דאך ווערט צוויי הונדערט הונדערט איז געגאנגען פאר יששכר ס'איז דא נאך א הונדערטער איז די צווייטע הונדערטער איז יחזיר לשלפניו גייט צו די מענטש פאר יששכר גייט צו יהודה און ואם יש בו מותר ס'איז דא נאך מער געלט איז יחזיר לשלפני פניו גייט צו יהודה והאחרון אחרון נשכר דברי ר' מאיר פשט קודם צאלט מען די לעצטע יששכר טאמער איז דא איבעריגע געלט גייט די איבעריגע געלט צו יהודה, טאמער ס'איז דא איבעריגע געלט גייט עס צו לוי, טאמער ס'איז דא נאך מער איבעריגע געלט צו שמעון צו ראובן, דאס איז די סדר, אזוי זאגט ר' מאיר, מ'וועט זעהן פשט פון ר' מאיר אין די גמרא, ר' שמעון אומר, ר' שמעון זאגט ניין, זאגט ר' שמעון, שור שוה מאתים, שנגח לשור שוה מאתים, ואין הנבילה יפה כלום, זה נוטל מנה וזה נוטל מנה, חזר ונגח שור אחר שוה מאתים, האחרון נוטל מנה, ושלפניו זה נוטל חמישים זוז, וזה נוטל חמישים זוז, חזר ונגח שור אחר שוה מאתים, האחרון נוטל מנה, ושלפניו חמישים זוז, ושנים הראשונים דינר זהב, פשט, זאגט ר' שמעון אזוי ר' שמעון גייט דא כשיטת ר' עקיבא, וואס ר' עקיבא האמיר געזען האלט אז ברגע וואס די מזיק איז מזיק פארן ניזק קריגט די ניזק א שותפות דא אינעם אקס פונעם מזיק דאס טייטש מגופו, אויב אזוי האלט ר' שמעון אז ברגע וואס. משה'ס אקס האט מזיק געווען פאר ראובן, ווערט יעצט ראובן א שותף דא אין משה'ס אקס, און ממילא אז דער אקס איז שפעטער מזיק פאר שמעון, איז נישט פשט אז משה'ס אקס האט מזיק געווען פאר שמעון, נאר משה מיט ראובן'ס אקס האבן מזיק געווען פאר שמעון, ווייל ראובן האט אויך געהאט א שותפות דא, און אויב שפעטער איז די אקס געגאנגען און מזיק געווען פאר לוי, איז שמעון אויך א שותף דא, און ממילא יעדע מאל וואס איינער האט א שותפות אין א אקס, אפילו טאקע ער האט געקריגן די שותפות ווייל ער איז אמאל געווען א ניזק, אבער יעצט אז דו האסט א שותפות און דער אקס האט געמאכט א היזק, דארפסטו אויך צאלן אויפן היזק, און ממילא זאגט רבי שמעון אזוי, דא ווען משה'ס אקס האט מזיק געווען פאר ראובן, איז לאמיר זאגן משה'ס אקס איז ווערט געווען צוויי הונדערט, ראובן'ס אקס איז ווערט געווען צוויי הונדערט, מען דארף צאלן חצי נזק, איז ראובן האט דא א שותפות אין משה'ס אקס פון חצי נזק פון א הונדערט, פשט, דער אקס באלאנגט יעצט פופציג פראצענט פאר משה, פופציג פראצענט פאר ראובן. איז משה קריגט הונדערט און ראובן קריגט הונדערט, ביידע האבן דא א שותפות פון הונדערט, יעצט ווען דער אקס איז מזיק פאר שמעון איז דא משה ראובן האבן א שותפות פופציג פופציג איז ביידע דארפן דא באצאלן פון זייער חלק אין די שותפות פאר שמעון, איז משה עט צאלן פאר שמעון פופציג פראצענט פון זיין שותפות, משה האט יעצט הונדערט איז פון זיין הונדערט גייט פופציג פאר שמעון, און ראובן האט אויך הונדערט איז פון זיין הונדערט גייט אויך פֿופֿציק פאר שמעון, קומט אויס שמעון האט יעצט א הונדערט, און ראובן און משה ביידע האבן פֿופֿציק, יעצט קומט אויס אז די אקס בעצם איז דא דא א געטריפלטע שותפות, פשט ס'איז דא די שותפים סיי משה סיי ראובן סיי שמעון, שמעון האט יעצט פֿופֿציק פראצענט פונעם אקס וואס דאס איז הונדערט, און משה און ראובן ביידע האבן פֿינף און צוואַנציק פראצענט פונעם אקס, ביידע זענען געבליבן מיט פֿופֿציק, און ממילא ווען די אקס גייט יעצט מזיק זיין פאר לוי, איז יעדער עט דארפן צאלן פאר לוי לויט זיין חלק אין די שותפות פשט לוי עט קריגן הונדערט די שאלה איז די הונדערט קומט פון ווי איז פופציג פראצענט פון דעם עט קומען פון שמעון און ראובן און משה ביידע וועלן דארפן געבן פינף און צוואנציג פראצענט און ממילא שמעון עט פון זיין הונדערטער דארפן געבן פאר לוי פופציג און ראובן און משה עלן ביידע דארפן געבן פינף און צוואנציג פון די פופציג וואס זיי האבן און ממילא ביי אזא ציור קומט טאקע אויס אז לוי בלייבט בלייבט מיט א הונדערט, שמעון בלייבט מיט פופציג, ראובן און משה ביידע בלייבן מיט פינף און צוואנציג וואס דאס איז דינר זהב דינר זהב איז ווערט פינף און צוואנציג, אזוי האלט ר' שמעון. זאגט די הייליגע גמרא, ווער איז דער תנא קמא פון אונזער משנה? מתניתין מני, ווער איז דער תנא קמא? דלא כר' ישמעאל ודלא כר' עקיבא לכאורה קומט אויס אז דער תנא קמא אין די משנה האלט נישט ווי ר' ישמעאל און נישט ווי ר' עקיבא פארוואס? ווייל אי כר' ישמעאל טאמער ער האלט ווי ר' ישמעאל דאמר בעלי חובות נינהו וואס ר' ישמעאל האלט אז ווען א שור תם מאכט א היזק קריגט נישט די ניזק א חלק שותפות אין די שור המזיק נאר די מזיק איז א פשוטע בעל חוב צום ניזק, אויב אזוי האי אחרון אחרון נשכר ראשון ראשון נשכר מבעי ליה, פשט אויב אזוי שטימט נישט די שיטה פון די תנא קמא אין די משנה ווייל אויב אזוי וואלט נישט געדארפט זיין די דין אז יששכר קריגט ערשט געצאלט און נאכדעם יהודה און נאכדעם לוי און נאכדעם שמעון נאכדעם ראובן. פארקערט גאר, ראובן וואלט געדארפט קריגן דאס ערשטע, ווייל די חוב פון משה צו ראובן איז געווען די ערשטע, שפעטער ערשט איז ער געווארן א בעל חוב צו שמעון, שפעטער ערשט א בעל חוב צו לוי, וואלט געדארפט זיין דער סדר, אז קודם נעמט ראובן, נאכדעם שמעון, נאכדעם לוי, נאכדעם יהודה, נאכדעם יששכר. ווייטער אי כרבי עקיבא, דאמר תורא דשותפי, טאמער דער תנא קמא פון די משנה האלט ווי רבי עקיבא, אז ברגע וואס געשענט א היזק, ווערט די ניזק א שותף דא, אויב אזוי, האי יש בו מותר יחזיר לשלפניו, לכולהו מבעי ליה, פשט אויב אזוי, וואלט דער תנא קמא געדארפט האלטן, פונקט ווי ר' שמעון אז טאמער ס'איז דא איבעריגע געלט, פשט טאמער לאמיר זאגן די ציור וואס ר' שמעון האט גערעדט אז משה'ס אקס האט געמאכט א היזק פאר ראובן און שפעטער א היזק פאר שמעון שפעטער א היזק פאר לוי איז לאמיר זאגן לוי האט געקריגן זיין הונדערטער און יעצט איז דא איבעריגע געלט איז זאגט מען נישט אז יחזיר לשלפניו די איבעריגע געלט גייט צו די מענטש פאר אים צו די מענטש פאר לוי צו שמעון נאר פארקערט מען צוטיילט זיך משה ראובן און שמעון אלע האבן דאך שותפות דא איז דארף מען צוטיילן די געלט צווישן אלע. איז ווייטער די תנא קמא פון די משנה שטימט נישט מיט ר' ישמעאל און נישט מיט ר' עקיבא, אמר רבא, ענפערט רבא, לעולם כר' ישמעאל דאמר בעלי חובות נינהו, אוודאי האלט די תנא קמא ווי ר' ישמעאל, אויב אזוי פארוואס זאגט די משנה אחרון אחרון נשכר, ודקשיא לך אחרון אחרון נשכר ראשון ראשון נשכר מבעי ליה, זאגט רבא הכא במאי עסקינן, כגון שתפסו ניזק לגבות הימנו, ונעשה עליו כשומר שכר לנזקין, פשט זאגט רבא אז די רישא פון די משנה רעדט זיך ביי אן אנדערע ציור, ס'רעדט זיך ביי א ציור אז נאכדעם וואס משה'ס אקס האט מזיק געווען פאר ראובן איז ראובן געגאנגען און צוגעכאפט די אקס, ער האט געהאלטן די אקס ווייל ער וויל זיכער מאכן אז ער וועט ווערן געצאלט, און ממילא ברגע וואס ראובן האט צוגעכאפט דעם אקס איז נישט פשט ראובן איז סתם א מענטש אין די זייט יעצט וואס דארף געצאלט ווערן, נאר אז ראובן האט די אקס איז פשט אז ער איז יעצט א שומר שכר אויפן אקס, ער איז א שומר אויפן אקס, ער איז א שותף איז ער נישט, אבער ער איז א שומר, א שומר איז מער ווי א שותף, א שומר איז פשט ער איז מחיוב יעצט אויף אלע הזיקות וואס דער אקס מאכט, און ממילא טאמער דער אקס האט יעצט מזיק געווען פאר שמעון, איז ביז יעצט ווען ער וואלט געלאזט די אקס ביי משה, וואלט ראובן גארנישט געהאט מיטן אקס, אבער יעצט אז ראובן האט געכאפט דעם אקס, און ראובן איז א שומר אויפן אקס, און די אקס האט מזיק געווען פאר שמעון, דארף ראובן צאלן אויפן גאנצן היזק, ווייל ער האט נישט גוט אויפגעפאסט אויפן אקס. איז פאר דעם זאגט טאקע די משנה, אז ביי אזא ציור, וואס ראובן כאפט צו די אקס פון משה, און שפעטער מאכט זי היזק פאר שמעון, שמעון כאפט צו די אקס פון ראובן, און לוי כאפט צו די אקס פון שמעון, און אזוי ווייטער, איז דא איז אחרון אחרון נשכר. פשט דא לאמיר זאגן אלע אקסן זענען ווערט געווען צוויי הונדערט איז פשט מ'דארף דא צאלן פאר יעדעם איינעם חצי נזק מ'דארף צאלן פאר יעדעם איינעם הונדערט איז ראובן ברגע וואס ער האט געכאפט די אקס איז קודם איז מען אים שולדיג געווען הונדערט אבער יעצט ער האט געכאפט די אקס איז א שומר שכר אז די אקס איז מזיק פאר שמעון איז פשט אז ער דארף יעצט צאלן אויף די גאנצע היזק פון שמעון וויפיל די היזק פון שמעון הונדערט איז ביז יעצט האסטו געהאט א הונדערט אבער האסט פארלוירן דיין הונדערטער ווייל יעצט דארפסטו צאלן פאר שמעון יעצט ווען די אקס איז ווייטער מזיק פאר לוי איז אויכעט, שמעון פארלירט יעצט זיין גאנצע הונדערטער, ווייל דאס גאנצע גייט פאר לוי. און אזוי ווייטער, און פארדעם זאגט טאקע די משנה, אחרון אחרון נשכר, אז יששכר דער לעצטער ער'ט קריגן די הונדערטער, און אלע אינצווישן, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, וואס האבן אדערווייל געכאפט די אקס, און נישט גוט אויפגעפאסט אויף דעם, און ממילא דארפן זיי יעצט באצאלן זיי אלע האבן דערלייגט די געלט. איי פרעגט די גמרא, אי הכי אויב אזוי, אם יש בו מותר יחזיר לשלפניו, יחזיר לבעליו מבעי ליה, פשט אויב אזוי, וואס איז פשט אז די משנה זאגט אם יש בו מותר יחזיר לשלפניו? אונז האבן געלערנט פשט אז טאמער איז דא איבעריגע געלט גייט עס צו יהודה און טאמער איז דא נאך מער איבעריגע געלט גייט עס צו לוי און אזוי ווייטער צו שמעון צו ראובן לכאורה פארוואס טאמער מען רעדט טאקע ביי אזא ציור איז אפילו אז דא איבעריגע געלט גייט עס צוריק צו משה פארוואס ווייל לאמיר זאגן אז די אקס איז טאקע ווערט צוויי הונדערט שוין די אקס האט מזיק געווען פאר ראובן שמעון לוי יהודה יששכר און יעדער איינער האט געכאפט דעם אקס יעדער איז געווארן א שומר שכר דא איז אזוי ווי מ'האט געשמועסט די ערשטע קריגט געצאלט יששכר, יעצט לאמיר זאגן ס'דא איבעריגע געלט, איז וואס די איבעריגע געלט גייט יעצט צו יהודה? פארוואס זאל די איבעריגע געלט גיין צו יהודה? יהודה האט דאך נאר געהאט דא הונדערט, פשט מ'איז אים שולדיג געווען הונדערט, יעצט האט ער דערלייגט זיין הונדערטער, איז וואס עפעס קומט אים יעצט איבעריגע געלט? ס'קומט אים גארנישט, ער האט דערלייגט זיין גאנצע געלט, די גאנצע איבעריגע געלט גייט יעצט צוריק צו משה וואס איז די ארגינעלע בעלעבאס אויפן אקס, איז פשט די צווייטע הונדערטער גייט צוריק צום בעלעבאס, איז וואס איז פשט אז די משנה זאגט אם יש בו מותר יחזיר לשלפניו, ענטפערט די גמרא, אמר רבינא הכי קתני, אם יש בו מותר בנזקיו, יחזיר לשלפניו, פשט זאגט רבינא האסט נישט פארשטאנען אם יש בו מותר, אם יש בו מותר מיינט נישט אז ס'דא איבעריגע געלט, אם יש בו מותר מיינט אז ס'דא א גרעסערע היזק, פשט אזוי, לאמיר זאגן משה'ס אקס איז ווערט צוויי הונדערט און ס'האט געמאכט א היזק פאר ראובן, ראובן'ס היזק, איז הונדערט פֿופֿציק חצי נזק דארף מען אים צאלן פֿינף און זיבעציק פשט משה איז שולדיג יעצט פאר ראובן פֿינף און זיבעציק גייט ראובן און ער כאפט צו די אקס אזוי ווי רבא האט יעצט פארענטפערט ראובן כאפט דעם אקס ראובן איז יעצט א שומר שכר יעצט גייט די אקס און ס'איז מזיק פאר שמעון שמעון'ס היזק איז א הונדערט פשט חצי נזק איז פֿופֿציק קומט אויס ראובן איז יעצט שולדיג פאר שמעון פֿופֿציק, אבער אזוי ווי מ'שמועסט דאך, ראובן אליין איז מען שולדיג געווען פֿינף און זיבעציק, איז טאקע פֿופֿציק דארף ער געבן פאר שמעון, אבער די אנדערע פֿינף און צוואַנציק קען ער האלטן פאר זיך, יעצט לאמיר זאגן שמעון כאפט דעם אקס, און ס'איז מזיק פאר לוי, און לוי'ס היזק איז נאר פֿופֿציק, פשט חצי נזק איז פֿינף און צוואַנציק, איז שמעון שולדיג פאר לוי פֿינף און צוואַנציק, אבער שמעון אליין האט דאך געקריגן פֿופֿציק. און ממילא פון די פופציג וואס ער האט האלט ער פינף און צוואנציג פאר זיך און האלט די אנדערע פינף און צוואנציג צאלט ער פאר לוי. איז דאס מיינט די משנה אם יש בו מותר אז טאמער די פריערדיגע היזק איז געווען א גרעסערע היזק פון די שפעטערדיגע היזק איז דעמאלטס אוודאי קען די פריערדיגע האלטן די געלט וואס קומט זיך אים. איז ווארט אויב אזוי שטימט טאקע אונזער משנה ווי רבא האט געזאגט כשיטת רבי ישמעאל וכן כי אתא רבין אזוי אויך ווען רבין איז געקומען פון ארץ ישראל צו בבל האט ער אויך נאכגעזאגט דעם רבי יוחנן בשם רבי יוחנן אז דאס איז פשט אין משנה משום פשיעת שומרים נגעו בה, פשט די סיבה טאקע וואס מען זאגט אחרון אחרון נשכר איז אלס פשיעת שומרים, ווייל מען רעדט ביי א ציור אז יעדער איינער האט געכאפט דעם אקס, און ער האט פושע געווען, און א שומר שכר וואס איז א פושע דארף אוודאי באצאלן, איז פאר דעם טאקע איז אחרון אחרון נשכר, שטימט די תנא קמא פון אונזער משנה, פרעגט אבער די גמרא, במאי אוקימתא, כר' ישמעאל?

ושנים הראשונים דינר זהב אתאן לרבי עקיבא דאמר תורא דשותפי הוא רישא רבי ישמעאל וסיפא רבי עקיבא פשט רבי שמעון האמיר דאך געשמועסט אין די משנה ער לערנט זיכער כשיטת רבי עקיבא איז ווי קען זיין אזא זאך אז די תנא קמא גייט בשיטת רבי ישמעאל און רבי שמעון גייט בשיטת רבי עקיבא איז דאך אביסל שווער אזוי איינצוזעצן די משנה זאגט די גמרא אמרי אין יא מ'מוז טאקע אזוי לערנען פשט אין משנה ווייל דהא אמר ליה שמואל לרב יהודה, מען האט דאך אויך געזען אז שמואל האט געזאגט פאר רב יהודה שיננא, שבוק מתניתין ותא בתראי פשט לאז אפ די משנה פרוביר נישט צו פארענטפערן די משנה אז זאל שטימען מיט איין שיטה נאר לערן אזוי ווי מיך אז רישא רבי ישמעאל וסיפא רבי עקיבא אז די תנא קמא לערנט כשיטת רבי ישמעאל און רבי שמעון לערנט כשיטת רבי עקיבא. יעצט, דרך אגב רש"י רעדט אויס אז לכאורה, באמת פארוואס ברענט איינצוזעצן די משנה ווי צוויי אנדערע שיטות מען קען בעצם פארענטפערן די משנה אז די תנא קמא האלט אויך כשיטת רבי עקיבא נאר אזוי ווי מען שמועסט די תנא קמא רעדט ביי א ציור ווי שמעון האט געכאפט דעם אקס פון ראובן און לוי האט געכאפט דעם אקס פון שמעון וואס ביי אזא ציור איז רבי עקיבא אוודאי אויך מודה אז די דין וועט זיין אזוי ווי די תנא קמא האט געזאגט אז די לעצטע גייט ארויס מיט די גאנצע געלט און אלע שומרים אינצווישן ראובן שמעון לוי יהודה וואס האבן געכאפט אינצווישן דערלייגן זייער געלט ווייל זיי האבן פושע געווען אין זייער שמירה, נאר וואס דען, זאגט רש"י אז אפילו טאקע מען קען איינזעצן די תנא קמא כשיטת רבי עקיבא, די גמרא האט עס נישט געוואלט טון ווייל אויב אזוי וואס איז די חידוש? פשט, די תנא קמא האט דאך געזאגט אחרון אחרון נשכר, לויט רבי עקיבא, אפילו ביי א ציור ווי מען האט נישט געכאפט, איז אויך אחרון אחרון נשכר, ווייל מען האט דאך געזען די שיטת רבי שמעון ביי אונזער משנה, רבי שמעון זאגט אז אפילו דארט ווי מען כאפט נישט, איז דער לעצטער וואס האט געקריגן די היזק, ער קריגט געצאלט די מערסטע, און וואס א ניזק פריערט, אלץ ווייניגער געלט מען באקומט. איז פשט, לויט רבי עקיבא וואלט נישט געווען קיין שום חידוש אין די משנה טאמער מען זעצט איין די תנא קמא כשיטת רבי עקיבא, נאר נאכדעם וואס מען זעצט איין די תנא קמא כשיטת רבי ישמעאל, וואס ווי מען האט פריערט געזען לויט רבי ישמעאל נארמאל זאגט מען, ראשון ראשון נשכר, דא זאגט אונז די משנה א חידוש אז אויך לויט רבי ישמעאל, איז דא א היכי תמצא אז אחרון אחרון נשכר איז נשכר ווען? דארט ווי די ניזק כאפט דעם אקס, וואס דעמאלטס איז פשט אז א שומר ווען ער איז פושע אין זיין שמירה דערלייגט ער זיין גאנצע געלט. זאגט די גמרא יעצט ווייטער תנן התם, מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט, דף צדיק, התוקע לחבירו, איינער וואס בלאזט אריין צו זיין חבר אין אויער אריין, רשי זאגט צוויי פשטים אדער ער קלאפט לעבן זיין חבר'ס אויער אדער ער בלאזט ממש אריין ביי זיין חבר אין אויער, און ער פארשעמט אים מיט דעם, דא רעדט מען פון דמי בושת, איז נותן לו סלע, דארף אים צאלן א סלע, א סלע דאס איז א מטבע, וואס דאס איז בושת געלט, יעצט ווי רשי זאגט פארשטייט זיך נזק צער ריפוי דארף מען אויך צאלן, מען רעדט דא אבער פון בושת, בושת האבן חזל משער געווען איז א סלע, רבי יהודה אומר משום רבי יוסי הגלילי מנה, אז מען דארף צאלן א מנה, יעצט זאגט די גמרא ההוא גברא דתקע לחבריה, ס'איז געווען טאקע אזא מעשה, איינער האט פארשעמט זיין חבר האט אים אריינגעבלאזן אין אויער אריין שלחיה רב טוביה בר מתנה לקמיה דרב יוסף, האט אים ר' טוביה בר מתנה געשיקט צו ר' יוסף ער זאל דן זיין די שאלה און האט אים געפרעגט אזוי סלע צורי תנן או סלע מדינה תנן פון וועלכע סלע רעדט דא די משנה פון א סלע צורי אדער פון א סלע מדינה וואס איז די חילוק צווישן א סלע צורי און א סלע מדינה איז אין די צייטן פון חזל געווען צוויי מיני מטבעות ס'איז געווען מטבעות פון צורי וואס דאס איז געווען גאר טייערע מטבעות א סלע פון צורי איז געווען געמאכט פון ריין זילבער און שפעטער איז געווען סלע מדינה וואס דאס איז א ביליגערע סארט מטבע וואס איז נישט געמאכט פון ריין זילבער ס'געווען אריינגעמישט אין דעם קופער און אנדערע זאכן אויך. יעצט די סלע צורי איז ווערט געווען אכט מאל אזויפיל ווי א סלע מדינה. פשט, א סלע צורי איז ווערט געווען פיר דינרים, פיר זילבערנע דינרים, א סלע מדינה איז ווערט א אכטל פון דעם, פשט א סלע מדינה איז א האלבע דינר, איז פרעגט ער אים די סלע וואס מען דארף צאלן די דמי בושת דא איז א סלע צורי וואס דאס איז פיר דינר אדער א סלע מדינה א האלבע דינר, איז אמר ליה ענפערט רב יוסף תניתוה מען קען א ראיה ברענגען פון אונזער משנה, וואס האט מען געזען ביי אונזער משנה? ביי אונזער משנה האט מען געזען א ר' שמעון וואס ר' שמעון גייט כשיטת ר' עקיבא ווי מען האט געזען א ציור וואס משה'ס אקס האט מזיק געווען פאר ראובן פאר שמעון און שפעטער פאר לוי, וואס לויט רבי עקיבא האט דאך יעדער א שותפות דא אינעם אקס, משה ראובן און שמעון זענען אלע שותפים דא אינעם אקס, און ממילא האט די משנה געזאגט אז לוי קריגט זיין גאנצע געלט זיין הונדערטער, שמעון בלייבט צום סוף מיט פופציג, ווייל ער דארף געבן פופציג פראצענט פונעם היזק דא פאר לוי, און משה און ראובן בלייבן ביידע צום סוף מיט פינף און צוואנציג מיט א דינר זהב, איז זאגט רב יוסף, ס'שטייט ביי אונזער משנה ושנים הראשונים דינר זהב, אז ראובן און משה בלייבן ביידע מיט א דינר זהב מיט פינף און צוואנציג, איז פירט רב יוסף אויס די ראיה ואי סלקא דעתך תני תנא סלע מדינה נפלוג וניתני עד תריסר וסלע פשט טאמער סלע ווען חזל באנוצן זיך מיט די ווארט סלע קען עס מיינען א סלע מדינה וואס סלע מדינה האט מען דאך געשמועסט איז א האלבע דינר אויב אזוי וואלט די משנה געדארפט זאגן נאך א דוגמא פשט לויט ר' שמעון פארוואס האט זיך ר' שמעון אפגעשטעלט ביי די היזק פון לוי, שמעון האט געזאגט א ציור, ווי משה'ס אקס האט מזיק געווען פאר ראובן פאר שמעון פאר לוי, איז לוי קריגט הונדערט, שמעון קריגט פופציג, משה און ראובן קריגן פינף און צוואנציג, פארוואס האט ער נישט ממשיך געווען די מעשה אז טאמער ס'האט מזיק געווען פאר יהודה איז יהודה עט קריגן הונדערט, לוי עט קריגן פופציג, און שמעון עט קריגן פינף און צוואנציג. און משה און ראובן ביידע וועלן קריגן צוועלף א האלב, איז פארוואס האט ער דאס נישט געטון, פארוואס האט ער דאס נישט געזאגט, איז פשטות קען מען זאגן, ווייל די תנא האט נישט געוואלט רעדן פון האלבע מטבעות, רבי שמעון האט נישט געוואלט רעדן פון האלבע מטבעות, פון צוועלף א האלב, דערפאר האט ער נישט ממשיך געווען די מעשה, אבער טאמער א סלע, וואס ווען חזל נוצן א סלע מיינט עס א האלבע דינר, וואלט. די תנא נישט געדארפט אנכאפן א דוגמא פון האלבע מטבעות, ער וואלט געקענט זאגן אז דארט ווי מ'האט מזיק געווען פאר יהודה, איז יהודה קריגט די הונדערט, לוי קריגט פופציג, שמעון קריגט פינף און צוואנציג, און משה און ראובן ביידע קריגן צוועלף מיט א סלע, וואס א סלע איז א האלבע דינר צוועלף מיט א האלב, איז אז מ'זעט אז ס'שטייט נישט אזוי, איז לכאורה א ראיה אז די תנא פון די משנה ווען ער נוצט די ווארט סלע מיינט עס סלע צורי און ממילא נישט געווען די פאטענט איז פארדעם האט די תנא האט רבי שמעון נישט אויסגערעכנט נאך א ציור ווי מען האט מזיק געווען פאר יהודה אמר ליה זאגט רב טובי' בר מתנה צוריק צו רב יוסף דאס איז עפעס א ראיה תנא כי רוכלא ליתני וליזיל אונזער תנא איז עפעס א פעדלער עפעס א רוכל וואס דארף אויסרעכענען יעדע ציור פשט די סיבה פארוואס רבי שמעון האט נישט אויסגערעכנט נאך א ציור אז מען האט מזיק געווען אויך פאר יהודה איז ווייל מיט דעם וואס ער האט געזאגט ראובן שמעון לוי האט ער אונז שוין געזאגט אלעס וואס ער האט צו זאגן, מען האט שוין פארשטאנען אזא שיטה, איך פארשטיי ער קען אויך זאגן יהודה יששכר זבולון, אבער נישט דאס די דרך פון א תנא אויסצורעכענען א ציור מיט הונדערט מענטשן, ער האט אנגעכאפט א מינימום, און ממילא פון אונזער משנה איז נישט קיין ראיה, איז פרעגט טאקע די גמרא מאי הוה עלה, וואס איז טאקע די דין ווען ס'שטייט א סלע אין די משנה וואס מיינט עס סלע צורי אדער סלע מדינה, זאגט די גמרא פשטוה, מהא דאמר רב יהודה אמר רב, מען האט פושט געווען די שאלה פון א מימרא פון רב יהודה אמר רב אז וואס אז כל כסף האמור בתורה כסף צורי, ווען שטייט כסף אין די תורה רעדט מען פון כסף צורי ושל דבריהם, ווען חזל באנוצן זיך מיט געלט איז כסף מדינה, פשט ווען ס'שטייט אין די משנה אז התוקע לחבירו דארף צאלן א סלע, מיינט עס אוואדע א סלע מדינה וואס דאס איז א האלבע דינר, איז שוין, איז טאקע מען האט אפגע'פסק'נט פאר די איד וואס האט תוקע געווען פאר זיין חבר ער דארף צאלן א האלבע דינר, איז אמר ליה ההוא גברא, האט זיך דער מענטש אנגערופן הואיל ופלגא דזוזא הוא היות מען רעדט דא פון קליין געלט פון האלבע דינר, לא בעינא איך דארף עס נישט האבן, ניתביה לעניים, מען קען עס געבן פאר די עניים. הדר אמר ליה, שפעטער איז אריבער א תקופה'לע, האט ער מחליט געווען ער ציט צוריק, ניתביה ניהלי, געבטס עס מיר יא, איזיל ואברי ביה נפשאי, כ'על זיך גיין מבריא זיין, כ'על גיין קויפן עפעס צו עסן, געבטס עס פאר מיר. אמר ליה ר' יוסף, האט ר' יוסף געזאגט קענסט נישט צוריק ציען, כבר זכו ביה עניים, די עניים האבן שוין זוכה געווען אין דעם, איי וויאזוי? ואף על גב דליכא עניים הכא, דא איז נישט דא קיין עניים וואס האבן זוכה געווען, אבער אנן, יד עניים אנן, איך בין א יד עניים, רב יוסף איז געווען א גבאי צדקה, און ממילא ער האט זוכה געווען דעם פאר די עניים, ווי זעהט מען אז דא אזא זאך, דאמר רב יהודה אמר שמואל, יתומים אינן צריכין פרוזבול נארמאל א מענטש וואס וויל ווייטער גובה זיין זיינע חובות נאך שמיטה און שמיטה קען מען דאך מער נישט גובה זיין קיין חובות אלע חובות זיי ווערן נשמט, אבער א מענטש וואס וויל קענען גובה זיין חובות נאך שמיטה דארף מאכן א פרוזבול,

זיי דארפן נישט קיין פרוזבול ווייל בית דין איז זייער יד און ממילא איז כאילו זיי האבן געמאכט א פרוזבול איז די זעלבע זאך זאגט ר' יוסף איך בין א גבאי צדקה איך בין אויך די יד העניים און ממילא איך האב זוכה געווען די געלט פאר די עניים קענסט מער נישט צוריק ציען פירט די גמרא אויס מיט א מעשה חנן בישא בישא איז א נאמען פון א שלעכטער געווען א שלעכטער מענטש תקע ליה לההוא גברא ער האט געמאכט אזא סארט היזק ער האט מבייש געווען א מענטש ער האט אים אריינגעבלאזן אין די אויערן אתא לקמיה דרב הונא איז ער געקומען צו רב הונא צו דין תורה אמר ליה האט רב הונא אים געזאגט זיל הב ליה פלגא דזוזא, געב אים א האלבע דינער, אזוי ווי מען שמועסט אז א סלע איז א האלבע דינער, שוין, ער האט נישט געהאט קיין האלבע דינער, הוה ליה זוזא מכא, ער האט געהאט א צוקוועטשטע גאנצע דינער, איז ער האט געוואלט אויפטוישן אויף צוויי האלבע, בעי למיתבה ליה מיניה פלגא דזוזא, לא הוה משתקיל ליה, ער האט געוואלט אויפטוישן, קיינער האט נישט געוואלט אויפטוישן ווייל ס'איז געווען צוקוועטשט, און וואס האט ער געטון, תקע ליה אחרינא ויהביה ניהליה האט ער אים געבלאזן אינעם צווייטן אויער, פשט ער האט אים נאכאמאל געבלאזן, און ער האט אים געגעבן דעם גאנצע דינער, ווייל ער האט דאך אים יעצט פארשעמט צוויי מאל, איז האט ער אים באצאלט אויף די צוויי היזקות אויף די צוויי מאל וואס ער האט אים פארשעמט מיט איין דינער.